קאסעט זיבן מאטקע גנב פון שלום אש געלייענט צביה סערלין אהין צו וועלוולען אין הייזל האט דער פאלקאווניק געהייסן אריינשיקן פון די געשעפטן וויין גערויכערט עסנווערק פרוכטן

ער פלעגט אלץ צעהאקן וואס ס'האט זיך געפונען אין שטיבל, און כאטש דער רויטער וועלוול האט פון פאלקאווניק'ס קומען אין הייזל נאר היזקות געהאט, דאך איז ער זייער שטאלץ געווען דערויף, געפילט זיך געערט. די איינוואינער פון געסל האבן שוין אנגעהויבן קומען צום רויטן וועלוול בעטן ביי אים טובות, א גוט ווארט ביים קאמיסאר וואס דער רויטער וועלוול איז פלוצים געווארן ביי אים א גאנצער מאכער.

איינמאל ווען דער פאלקאווניק איז געווען איינגעשלאסן מיט דער שפאניערין אין איר חדר'ל, און דורך דער פארמאכטע טיר האט זיך געהערט דער געקלענג פון גלעזער און א שיכור'ע גערויש, איז מאטקע געווארן אייפערזיכטיק. ער האט אנגעהויבן פארבענקען זיך נאך דער שפאניערין. ער האט אנגעהויבן דערמאנען זיך אן די נעכט, אין די וועלדער, ווי זי האָט זיך אַרויסגעגנבֿעט צו אים פֿון דער בויד, און פֿאַר די אויגן איז אים שטיין געבליבן דאָס בילד פֿון יענער נאַכט אין וואַלד, ווי זיי ביידע שלעפּן קאַנאַריקן אַ נאַסן און אַ שווייגנדיקן אין טייכל אַריין. מאָטקע האָט ניט געוואָלט זיך דערמאָנען אָן דער סצענע. ער האָט זיך געפֿילט פריקרע איטליכס מאל ווען ער האט געקלערט דערפון, כאטש ער האט ניט פארשטאנען און ניט געפילט דעם פארברעך און די שרעקליכקייט פון דער זאך. עס איז ביי אים געווען א דערמאנונג פון אן אומאנגענעמען חוב וואס ער האט געמוזט טאן, נאר איטליכס מאל ווען ער האט געקלערט דערפון, איז אים די קונצמאכערין פארגעקומען אזא נאענטע, ווי ער וואלט מיט איר אין יענער נאכט חתונה געהאט און זי איז געווארן זיין ווייב אויף שטענדיק, אדער ווי ער וואלט דענסמאל מיט איר צוזאמען געבוירן געווארן און זי איז זיין שוועסטער. ער האט זיך געפילט מיט איר אזוי פארבונדן אז וואס עס זאל ניט געשען מוז ער שטענדיג זיין מיט איר. דאך זינט חנה'לע איז אים געפעלן געווארן און ער האט זיך אין קאפ אריינגענומען אז ער מוז חתונה האבן מיט חנה'לען איז אים די קונצמאכערין געווארן גלייכגילטיג. ווען חנה'לע איז אים אבער פארשוואונדן פון אונטער די האנט און ער האט געכאפט פון איר דעם פסק, האט ער זיך געוואלט ארויסשלאגן פון קאפ די גאנצע געשיכטע מיט חתונה האבן, און ער האט זיך דערמאנט אן דער שפאניערין. נאך מער האט אים צו דעם אויפגערייצט דער פאלקאווניק קאמיסאר. זיינע אפטע וויזיטן, די גאנצע נאכט וואס ער האט פארבראכט איינגעשלאסן מיט דער שפאניערין, און די מתנות וואס זי האט געקראגן פון אים, דאס אלץ האט אים אזוי אייפערזיכטיג געמאכט אויף דער ערשטער געליבטער זיינער, אז ער האט זיך מיטאמאל דאס גאנצע חתן ווערן פון קאפ ארויסגעשלאגן, און אנגעהויבן דערנענטערן זיך צו דער קונצנמאכערין. שווער איז עס אים אויך ניט אָנגעקומען, ביי די ערשטע ווערטער זיינע, ביי זיין פאַרלוירענעם שמייכעלע און ביי דעם אָננעמען זי ביי דער האַנט, האָט זי אים אַלץ מוחל געווען. זי איז ווידער געוואָרן זיינע מיט לייב און לעבן. זי האָט זיך געפילט, אַז מאָטקע איז איר באַשערטער, איר מאַן, איר ברודער און איר הערשער, וואָס קאָן טאָן מיט איר אַלץ וואָס ער וויל און פירן זיך ווי אַזוי עס געפעלט אים. נאָר איצט איז געשטאַנען דער פּאָלקאָװניק קאָמיסאַר אין װעג און זײ האָבן בײדע געקלערט װי אַזױ פֿון אים פּטור צו װערן. קאַפּיטל צען. בײַ דעם רױטן װעלװל אין הײַזל, אין דעם קלײנעם שטיבל בײַ דער קונצמאַכערן, איז הײַנט אַ באַל. דאָס האָט זיך מאָטקע אַ באַל געמאַכט פֿאַר זיך און פֿאַר זײַנע כּלות. פרוכטן, וויין, גערויכערטע פיש און פלייש שפייזן זענען געווען לרוב כיד המלך. דאס האט דער פאלקאווניק קאמיסאר צוגעשטעלט, אריינגעשיקט איטליכן טאג פון די געשעפטן וואס ער האט אונטער זיין ממשלה. און די זאפאסן זיינען געווען אזוי פיל, אז זינט דער פאלקאווניק האט אנגעהויבן קומען צו דער שפאניערן, האבן דעם פאפיראסניק'ס קינדערלעך גאר אנדערש, געזינטער און פרישער אויסגעזען. די גאנצע שכנ'שאפט האט געלעבט פון דעם עסנווארג. און מאָטקע האָט זיך איטלעכן טאָג געקענט מאַכן אַ באַל. נאָר הײַנט איז אַ גרױסער באַל. הײַנט איז חנהלע צוריקגעקומען אַהײם צו דער מאַמען אין קאַפֿע-הױז אַרײַן, און מאָטקע האָט געװאָלט איר מיט דער מאַמען װײַזן, אַז ער האָט זײ אין דער ערד, אז ער איז געווען א יאלד וואס ער איז זיך געגאנגען שדכנ'ען צו א נאריש מיידל און זי האט זיך נאך דערוועגט קאנאריקן אפצושלאגן. ער האט געוואלט ווייזן אז קאנאריק באדארף קיינעם ניט, אז קאנאריק האט פאר קיינעם קיין מורא ניט, אפילו ניט פארן פאלקאווניק קאמיסאר. ער טרינקט אליין אויס דעם וויין וואס דער פאלקאווניק שיקט אריין פאר זיך. ער וועט אים נאך אוועקנעמען די שפאניערן און זי ערגעץ וואו אוועקפירן. מיט אים וועט זי גיין. פאר אים וועט זי אפילו אוועקווארפן א פאלקאווניק קאמיסאר. מאטקע, האלב אויסגעטאן, ליגט אויסגעשפרייט ווי א קיניג אויפן בעט, פאר אים אויפן טיש שטייען אויסגעשטעלט וויינען, ליקערן, קאניאקס, פאר אים ביים בעט זיצט די שפאניערן. זי איז אנגעטאן אין דעם שענסטן זיידענעם קלייד, מיט שפיצן באפוצט, אין ווייטן טיפן דעקאלטע, מיט נאקעטע ארעמס און בריסט.

אז זיי זאלן צעזעצט ווערן פון קנאה, אזוי האט די שפאניערין געוואלט. דערנאך האט ער זיי ארויסגעטריבן און איז געבליבן מיט איר אליין. זי האט שוין געטאנצט פאר אים, זי האט זיך שוין אויסגעטאן נאקעט פאר אים, און זי האט אלץ געמוזט טון פאר אים ווי זי טוט עס פארן פאלקאווניק קאמיסאר. זי האט זיך אויסגעטאן נאקעט, נאר אין די שווארצע זאקן און רויטע רובינען אין די אויערן מיט די. שפּאַנישע קאַמען אין די האָר, האָט זי איר נאַקעט לײַב געבראָכן פֿאַר אים און געװיזן איטלעכן גליד באַזונדער. מאָטקע איז געלעגן װי אַ קיניג, געזופּט דעם ליקער און באַטראַכט זײַן פֿאַרמעג. זי האָט אים געמוזט רופֿן פּאָלקאָװניק. ער האָט זיך אײַנגערעדט, אַז ער איז דער פּאָלקאָװניק-קאָמיסאַר, און אַלץ, װאָס מאַרי די שפּאַניערין האָט געטאָן פֿאַרן פּאָלקאָװניק-קאָמיסאַר, האָט זי געמוזט טאָן אױך פֿאַר אים. װער בין איך? האט מאטקע געפרעגט, פאלקאווניק קאמיסאר פון ניינטן צירקל אין גאראד ווארשע. און ווי אזוי גיבט מען אפ טשעסט א פאלקאווניק קאמיסאר? האט מאטקע נאכגעמאכט דעם קאמיסאר, אט אזוי! האט זיך די שפאניערין אוועקגעשטעלט א נאקעטע פאר אים מיט דער האנט פארן שטערן. איר שטאלצער שווארץ-חנעוודיקער קערפער, אין די שווארצע זיידענע זאקן מיט די רויטע רובינען אין די אויערן, וואס

האָט דאָס מיידל אויסגעשריגן מיט שרעק, דערהערנדיק זײַן נאָמען און דעם נאָמען פֿון טויטן. עס האָט איר פֿאַר די אויגן געגעבן אַ שײַן יענע נאַכט, און עס איז איר געווען, ווי ווען אַ ווײַבל דערמאָנט זיך אָן דער נאַכט פֿון איר חתונה. און דו האָסט ליב אַ קאָמיסאַר, אַ גוי, אַ כאָלערע, אַ כוואַסטאָוו, אַ טשאָרט! און אַזוי מאַכסטו פֿאַר אים איטלעכן טאָג? גיי! האָט ער איר געגעבן אַ שטופּ אָפּ פון זיך מיט פאַראַכטונג. מאָטקע לעבן, איך האָב אים דען ליב? עס עקלט דאָך מיך! וואָס זאָל איך טאָן? ער האָט זיך צוגעטשעפּעט צו מיר און קריכט צו מיר, נעם מיך אַרויס פון דאַנען, פיר מיך אַוועק, זאָל ער מיך ניט געפינען! דיך אַוועקפירן? אַזוי אַליין קרענקט ער!

ער האָט דאָס זײַניקע געקראָגן. ער איז טױט, און פֿון קײן טױטן זאָלסטו ניט לאַכן, דו הערסט, װאָרעם איך װעל זיך אָננעמען פֿאַר אים, איך הײס נאָך אים קאַנאַריק! דאָס מײדל האָט אים אָנגעקוקט און ניט פֿאַרשטאַנען. מאָטקע איז מיט אַ מאָל ערנסט געװאָרן און זיך פֿאַרטראַכט. װאָס איז דיר, מאָטקע-לעבן? האָט זי זיך צוגעפּעשטשעט צו אים מיט ליבע. האָרך מיך אױס, מאַרי. דו װײסט, אַז דאָרט אין טײַכל ליגט קאַנאַריק? מיר האָבן אים אַרײַנגעװאָרפֿן און מיר זענען אַװעקגעגאַנגען. ער האָט געװאָלט אַװעקגײן מיט דיר, בין איך מיט דיר אַװעקגעגאַנגען. ער האָט געהײסן קאַנאַריק, איך הײס קאַנאַריק. דאָ, אױף דער ברוסט, טראָג איך זײַן פּאַס, און איך בין ער. איך האב קיין מאמע ניט קיין טאטען ניט נאר איך בין קאנאריק פונקט אזוי ווי ער קאנאריק איז מיט דיר אוועק געגאנגען און האלט זיך מיט דיר מיר מוזן זיך האלטן אינאיינעם צוזאמען אט אזוי קלאפט ער מיט ביידע הענט צו פונקט אזוי ווי מיר וואלטן דענסמאל חתונה געהאט וואס עס זאל ניט זיין אז ניט איז ניט גוט. אַז איך װעל אױפֿהערן צו זײַן קאַנאַריק, האָב איך מורא, װעט ער צוריקקומען, אױפֿהײבן זיך פֿון טײַכל און צוריקקומען אַהער, פֿון מיר נקמה נעמען און דיך צונעמען אױך. האַלט דיך, מאַרי, װאָס סע זאָל ניט זײַן צװישן אונדז, האַלט דיך! איך בין קאַנאַריק און דו אַ דראָטנגײערין. טױזנטער זאָל מען מיר געבן, װעל איך דיך ניט פֿאַרקױפֿן. מען האט מיר שוין געוואלט געבן אסאך געלט פאר דיר, דיך ניט פארקויפן, ניט פארקויפן, מיט דיר חתונה געהאט אויף שטענדיק. און זיי האבן זיך צוגערוקט איינס צום צווייטן, געקוקט זיך אין די אויגן אריין. אין זייער בליק איז געלעגן די שרעק פארן טויט וואס זיי האבן ביידע דורכגעלעבט, דער סוד פון דער זינד וואס זיי זענען ביידע באגאנגען, און עס איז געווען ווי די זינד וואלט זיי פארבונדן אינאיינעם. קיין ווארט האבן זיי ניט גערעדט, נאר לאנג און טיף זיך געקוקט אין די אויגן אריין, און נאכאמאל איבערגעלעבט דאס, וואס זיי האבן אמאל אין וואלד, ווען קאנאריק איז געלעגן אין טייכל, איבערגעלעבט, און ער האט געהערט זיין נאמען רופן. מאטקע לעבן, פיר מיך אוועק פון דאנען, געדענק אין גאט, איך וויל אים ניט אנקוקן, דעם פאלקאווניק קאמיסאר. נארינער, איך וועל שוין מאכן אזוי, אז ער וועט שוין אוועקגיין. איכ'ל מיך אריינגנבענען ווען ער איז דא, דאס פנים פארשטעלט, וועל אים צונעמען דעם רעוואלווער און אים ארויסיאגן אויף דער גאס אין די גאטקעס. וועסט שוין זען וואס איכ'ל מאכן. ווי דעם פאללאק דענסמאל געדענקסט ווען דו ביסט נאך געווען אזא קליינער יאט? האט די קונצמאכערין געלאכט און ער האט זי אויף די קני גענומען, און זיי האבן אנגעהויבן געלעכטער מאכן פון דעם פאלקאווניק קאמיסאר, און פון דער גאס מיט מענטשן וואס האבן אזוי מורא פאר אים, און זיי האבן אויסגעארבעט פלענער ווי אזוי דעם פאלקאווניק קאמיסאר שפיצלעך אפצוטאן און דערנאך אנטלויפן. קום מאטקע לעבן, לאמיר גאר אוועק פון ווארשע, ברענען זאל זי! מיר וועלן צוריק ווערן קונצמאכערס ווי געווען, עס בענקט זיך נאך די שטריק, געדענקסט ווי אלע פריצים זענען מיר נאכגעפארן אין די שטעטלעך און די מערק ארום, ווען איך בין אויף דעם דראט געגאנגען, א קונצמאכערין געווען, וואס האסטו געמאכט פון מיר מאטקע, האט דאס מיידל אנגעהויבן וויינען, שווייג, נאר, איך וועל דיך אריינגעבן אין א קאבארעט, אין א גרויסן צירק, אדער ערגעץ וואו דו וועסט ארבעטן פאר רייכע מענטשן וועסט אסאך געלט פארדינען, איך וועל דיך אנטון, וועסט זען מארי. מאטקע הארציגער, מאטקע געטרייער. נאר פלוצלונג האט זיך געהערט א קול פון א מיידל אין קארידאר רופן, חיים'ל! משה לעבן! קומטס אראפ עסן, מ'דארף דאך באלד אין חדר גיין! מאטקע איז בלייך געווארן, ער האט זי דערקענט, עס איז געווען חנה'לע'ס קול. מאָטקע האָט זי נאָך ניט געזען, נאָר צום ערשטן מאָל זינט איר קומען אַהיים דערהערט איר קול, און דאָס קול האָט אין אים אויפֿגעוועקט אַ קוואַל פֿון געפֿילן און זכרונות. דעם יונג האָט מיט אַמאָל אָנגעהויבן באַנג צו טאָן פֿאַר עפּעס. ער האָט זיך געפֿילט שמוציק, און עס איז אים אַן עקל אָנגעגאַנגען פֿאַרן ווײַן מיט דעם קאָניאַק מיט דער נאַקעטער שפּאַניערין, פֿאַר זיך און פֿאַר זײַן גאַנץ לעבן. ער האט דאך געלאכט און געארבעט מיט זיך נישט צו קלערן דערפון. ער האט אויסגעטרונקען א גלעזל קאניאק און געקושט די שפאניערין אויפן מויל. עס האט אים אבער שוין געעקלט דאס לייב וואס איטליכע נאכט רירט עס אן אן אנדערער. ער האט מיטאמאל דערזען דעם דיקן פאלקאווניק קאמיסאר א נאקעטן מיט א געשוואלענעם לייב וואס וואלגערט זיך דא אויף דער סאפע ארום מיט דער שפאניערין. און מאטקע האט שוין מער נישט געקענט זיצן אויף דער סאפע. ער האָט זיך מיט אַ מאָל דערמאָנט אין חנהלעס שוואַרצן קאָפּ האָר און דער ריינקייט, וואָס ליגט אויף איר, און ער האָט געבענקט נאָך דעם שוואַרצן קאָפּ אירן. ער האָט שוין מער ניט געקענט זיין אין שטיבל. ער האָט זיך אָנגעטאָן און איז אַראָפּגעגאַנגען. אין קאַפע-הויז האָט ער זיך געשעמט אַריינצוקומען. ער האָט זיך געשעמט צו קוקן חנהלען אין די אויגן אַריין. ער האָט נאָר אַריינגעוואָרפן אַ בליק דורך דער שפּאַרע פון אַ פענצטערל אין קיך און דערזען חנהלען. זי איז געשטאנען, האט דערלאנגט אירע ברידערלעך עסן און עפעס גערעדט צו זיי. ער האט געזען איר שווארצן קאפ האר ווי זי פארקעמט זיך מיט א שרונט, ער האט געזען אירע הענט ווי זי רוקט צו דעם טעלער און רעדט עפעס צום ברודער'ל מיט א חנעוודיג שמייכעלע. מער האט ער ניט געקענט זען און ניט געוואלט. דאס הארץ האט אים פארקלעמט און ער איז אוועק. לאנג איז ער געגאנען איבער די גאסן, ביז ער איז אנגעקומען צו דער אייזערנער בריק. ער האט זיך אוועקגעזעצט אויף די שטיינער ביי דער ווייסל און געקוקט אין וואסער אריין. דערנאך האט אים א כעס אנגעכאפט. ער איז בייז געווארן אויף וועמען, און מיטאמאל האט זיך אים געדאכט אז ער איז בייז אויף קאנאריקן וואס ליגט א טויטער דארט אין טייך. ער האט גענומען שטיינער און אריינגעווארפן אין וואסער אריין, ווי ער וואלט געווארפן שטיינער אויף קאנאריקן. אלץ איז ער שולדיג וואס איך האב אים געהארגעט, אלץ ער. ער האט פלוצלינג אנגעהויבן שמייכלען, ער האט געזען ווי חנה'לע גרייט צום טיש שבת פארנאכט, ער, מאטקע איר מאן, איז נארוואס אהיימגעקומען פון וועג, א פורמאן איז ער, און ער ברענגט פאסאזשירן פרייטאג שפעט אין שטאט אריין. ער איז אריינגעקראכן מיט די שמוציגע שטיוול אין שטוב אריין, און דאס שטיבל איז שוין צוגעראמט, אויסגעקערט, אויסגעשאטן מיט זאמד אויף שבת, און חנה'לע בייזערט זיך אויף אים פארוואס ער שמוציגט איין די פאדלאגע, נאר די מאמע וואס וואינט מיט זיי אינאיינעם קומט ארויס, דערלאנגט אים א בעקן מיט הייס וואסער אפצואוואשן זיך, ער האט דערפילט דעם טעם פון פיש וואס קאכן זיך אין דער קיך, דעם ריח פון חלה וואס שמעקט אין שטיבל, און זיך געזען ווי א באלעבאס, ער, מאטקע, גייט מיט א סידור אין שול אריין דאווענען, ער שמייכלט צו זיך אליין. און ווידער האט אים דער כעס געפאקט. ווער לאזט ניט? ווער שטייט און לאזט ניט? פארוואס האט מען געמאכט אויס אים וואס ער איז? און ווער האט עס געמאכט? אלע האבן עס געמאכט, אלע מענטשן האבן געוואלט אז מאטקע זאל זיין א גנב, מאטקע זאל קאנאריקן הרג'נען, אז מאטקע זאל זיך ארומשלעפן מיט א נקבה דאס גאנצע לעבן און ניט טארן האבן ניט קיין ווייב פאר זיך, ניט קיין מאמי פאר זיך, נאר א הייזל פאר א היים און א נקבה וואס עס קומט צו איר איטליכע נאכט א פאלקאווניק קאמיסאר פאר א כלה. ער האט מיטאמאל דערפילט א נבלה וואס די גאנצע וועלט. די זון, דער הימל, די ערד און די מענטשן זענען באגאנגען קעגן אים, וואס זיי האבן אים גענייט צו זיין דאס וואס ער איז, אלעמען האט ער באשולדיגט, נאר ניט זיך. זיך האט ער געזען ריין. ער איז ניט שולדיג. און איינגעשפארט האט ער זיך דערפאר טאקע, וואס זיי ווילן, אז מאטקע זאל ווייטער אזוי זיין, ארומשלעפן זיך אין הייזלעך און ניט טארן האבן חנה'לען פאר א ווייב, א ווייב, וואס זאל שבת מאכן, וועט ער ווייזן אז ער האט אלעמען אין דער ערד, אז אויב ער וויל קען ער אלץ אויספירן. ניט פאר זיי וויל ער ווערן אן אנשטענדיקער מענטש, אלע זענען זיי גנבים, נאר פאר זיך. ער וויל האבן אן אייגן ווייב, אן אייגענע מאמע און אן אייגענע היים, און זאלן זיי צעפלאצט ווערן, און קאנאריק זאל ליגן און פוילן אין וואסער אויב עס געפעלט אים ניט. ער האָט מיט אַ מאָל דערפֿילט ווי קאַנאַריק וואָלט געווען אַ לעבעדיק נפֿש, וואָס ראַנגלט זיך מיט אים. מאָטקע האָט געכאַפּט שטיינער, גרויסע שטיינער, און זיי געוואָרפֿן אין דער ווייסל אַרײַן, ווי ער וואָלט זיי געוואָרפֿן אויף קאַנאַריקס קערפּער, וואָס ליגט אין וואַסער בײַ אַ שטיין אָנגעבונדן. די דראָטנגייערין פֿאַרקויפֿט ער נאָך הײַנט, און די איבעריקע מיידלעך לאָזט ער אָפּ שליימעלען שלאָסנהעקער. ביליק וועט ער מאַכן. וויפֿל שליימעלע וועט געבן, וועט ער נעמען. צונויפנעמען די פאר הונדערט רובל און ארומקוקן זיך וועגן א געשעפט. ער וועט אפשר קויפן א פערד און וואגן, און אפשר וועט ער אנהייבן האנדלען מיט שטיוול, ער וועט שוין זען מיט וואס ער וועט האנדלען, נאר אלץ וועט ער מאכן אז מאטקע זאל האבן אן אייגן ווייב, א היים, א מאמע, ווייל זיי ווילן ניט. און מיט דעם אימפּעט וואָס ער איז געווען געוואוינט מיט דעם צו טון זאַכן וואָס זענען אים אויסגעקומען רעכט, איז ער געגאַנגען אויספֿירן זיין באַשלוס, אַן אָנשטענדיקער מענטש צו ווערן להכעיס דער וועלט. קאַפּיטל עלף. אין שכנות מיט וועלוולס הייזל אויף דער אַלטער שטאָט האָט געוואוינט אַ פֿעלדשער, יענקעלע שערער. צו אים אין רעזורי, אזוי ווי אין קאפע ווארשאווסקי, זענען זיך צונויף געקומען די וואוילע יונגען, די האלטערס, די קאדעטן מיט די אלע בעלי בתים פון די הייזלעך וואס האבן זיך געפונען אויף דער אלטער שטאט. נאר בעת אין קאפע ווארשאווסקי איז מען זיך צונויף געקומען צו פארברענגען, איז ביי יענקעלע שערער אין רעזורי געווען די בערזע פון די הייזלעך. דארט האט מען געהאנדלט, דארט האט איין פאטראן פארקויפט געקויפט א צווייטן אדער אפגעלאזט אדער אויסגעביטן א לעבעדיגן מענטשן. דארט האבן די בעלי בתים געקויפט און די יונגען האבן פארקויפט זייערע סחורות. און ניט איין מאל האט א קאדעט אריינגעפירט א סוחר אין קליינעם שטיבל אריין וואס דער שערער האט געהאט גאנץ באזונדער מיט אנדערע טרעפלעך ארויפצוגיין צו ווייזן אים א לעבעדיגן נפש א נאקעטן צו באקוקן אים צו ער איז ווערט דעם פרייז וואס מען בעט פאר אים.

שטיל זענען אלע היינט, מען זעט קיין מיידל ניט אין גאס, די יונגען דרייען זיך וואס ווייניגער איבער דעם טראטואר, אלע היטן דאס געשעפט, אלע האבן מורא אז די גרויסע סוחרים זאלן חלילה ניט אריינפאלן און דאס גאנצע געשעפט זאל ניט אונטערגיין. עס איז אין דער אמת'ן ניטא וואס צו שרעקן זיך, פאליציי אליין היט די סוחרים.

ביי יענקעלע אין רעזורי איז היינט לעבעדיג. די אידענע האט זיך געפעדערט גאנץ פרי אין מארק און אויפגעקויפט די בעסטע פיש און די פעטסטע גענדזלעך. אין קיך ברענט עס און דער ריח פון געבראטנס טראגט זיך איבערן מארק. דאס בראט מען גענדזלעך פאר די סוחרים. אין א קליין שטיבל נאך די רעזורי וואס מען קען אהין אראפגיין מיט הינטערטרעפ זיצן די סוחרים אויף צוויי הויכגעבעטע בעטן. די סוחרים זײַנען, אַ דיקע פֿרױ אין די פֿופֿציקער יאָרן זײער רײַך אָנגעטאָן אין זײַדנס, מיט ברילאַנטן אָנגעשטעקט אױף אירע פֿעטע דיקע פֿינגער, מיט שנורן פּערל אױף איר דיקן פֿעטן האַלדז, װאָס לאָזן זיך שװער אַראָפּ איבער איר הױכער גרױסער ברוסט, און לעבן איר אַ יונגערמאַן, אױך רײַך אָנגעטאָן, אױך מיט ברילאַנטן באַפּוצט, װאָס זעט אױס אַ קראַנקער צו זײַן װי אַ סוכאָטנער, מיט געשפּיצטע פֿינגער. דער יונגערמאַן קוקט זיך נערוועז אום איטלעכע ווײַל, רויכערט ציגאַרן, האַלט אין איין דרייען די קליינע וואָנצעלעך. דאָס איז דער סוחרטעס זון. צווישן זיך רעדן זיי אַ שפּאַנישן זשאַרגאָן, געמישט מיט טערקישע ווערטער אָדער מיט ווערטער פֿון אַלע אַנדערע שפּראַכן, וואָס ווערן נאָר גערעדט אויפֿן גאַנצן קאָנטינענט, כּדי די אַרומיקע זאָלן ניט פֿאַרשטיין. מיט די פארקויפער רעדן זיי אויף אידיש, כאטש די פרוי מיטן יונגנמאן זעען שוין ניט אויס ווי אידן, נאר זייער אריענטאליש מיט ברוינע געזיכטער און מיט שווארצע אויגן. זיי רעדן זייער ווייניג מיט די בעלי-בתים פון די הייזלעך און מיט די יונגען. דאס רוב רעדן זיי צווישן זיך, און די ערשטע זאך וואס זיי פרעגן זיך נאך ווען מען גיט זיי אן סחורות איז, צי דאס מיידל וואס מען וויל זיי פארקויפן איז א בלאנדע. קוים איז זי א בלאנדע דינגען זיי זיך ניט און באצאלן וויפיל מען הייסט זיך געבן. פאר זיי אויפן טישל ליגט אנגעלייגט א פאק פאטאגראפיעס פון מיידלעך אין פארשיידענע פאזעס טייל אין אנשטענדיגע ווי אידישע כלה מיידלעך טייל אין אויסגעלאסענע נאקעטע פאזעס. די מאמע מיטן זוהן באקוקן די פאטאגראפיעס גלייכגילטיג. לאזן די פארקויפער אויסרימען די מעלות פון די מיידלעך שאקלען צו מיטן קאפ.

מיט אים באַראַטן זיך די סוחרים, אױף זײַן װאָרט פֿאַרלאָזן זײ זיך, אים גלױבן זײ, צו אים האָבן זײ צוטרױ, װײַל ער איז אַ קרובֿ. אַלע װײַל קומט די ייִדענע אַרױף מיט אַ טאַץ אײַנגעמאַכטס, אַ פֿלעשל שנאַפּס, אַ פּאָר פּאָמעראַנצן און זאָגט מיט אַ גוט שמײכעלע, זאָל די מומע עפּעס נעמען אין מױל אַרײַן, זאָל זיך דער קוזין דאָס האַרץ דערכאַפּן. און אַז יענקעלע יאָגט זי אַראָפּ, ענטפֿערט די ייִדענע.

א טייל סחורות וואס מען קען זיך ניט מכח זיי אויסגלייכן אין פרייז הייסט מען זיך פארווייסן. דעמאלסט פארשווינדן אלע כדי קיינער זאל גארניט באמערקן וואס דא גייט פאר. די מאמע מיטן זון בלייבן. פלוצלונג עפענט זיך די טיר און עס ווייזט זיך א מיידל. דא וואוינט ניט גדלי' גלעזער? פרעגט דאס מיידל. יא, דא וואוינט גדלי' גלעזער. קום נאר אריין מיין קינד. די מאַמע מיטן זון באַקוקן דאָס מיידל, ווינקען זיך דורך מיט די אויגן, אַלץ וועגן גדלי' גלעזער. כאָטש דאָס מיידל ווייסט גאַנץ גוט, אין וואָס דאָ האַנדלט זיך, און כאָטש זי אַליין וויל זייער פֿאַרקויפֿט ווערן צו דער סוחרטע, דאָך רעדט מען אַלץ וועגן גדלי' גלעזער. און פֿאַר מער פֿאָרזיכטיקייט, ליגט אַ טעשל קאָרטן אויפֿן טיש. טאָמער באַפֿאַלט פּאָליציי, הייסט עס, מען האָט געשפּילט אין קאָרטן. נאר זייער זעלטן פרעגט מען זיך אויף גדלי' גלעזער. לרוב פארלאזט מען זיך אויפן ווארט. קיין געשעפט ווערט ניט געפירט מיט אזויפיל צוטרוי צווישן די סוחרים און די קונים, ווי דאס געשעפט פון לעבעדיגע סחורה. דא וועט קיינער ניט אפנארן. מען האנדלט אויפן ווארט, און אלע היטן דאס געשעפט ווי דאס אויג אין קאפ, ניט נאר די סוחרים, נאר אפילו די סחורות אליין. מער פון אלע פרייען זיך מיט דעם געשעפט די מיידלעך. דאס לעבן פון די מיידלעך אין די הייזלעך וואס איז איינטאניק, ווערט זיי אזוי לאנגווייליק, אזוי דערעסן, אז זיי בענקען נאך עפעס, נאך א געשעעניש וואס זאל זיי ארויסנעמען פון די ענגע שטיבלעך,

פיל פון די מיידלעך וועלכע זענען אוועק שרייבן צו זייערע חבר'טעס בריוו און עס הייסט אז זיי ווערן אזוי רייך אז זיי שיקן געלט אהיים, מאכן גליקליך זייערע עלטערן, מאכן חתונה זייערע שוועסטער, זיי האבן גאלדענע ציין און פוצן שטענדיג זייערע ציין מיט גאלדענע שטעכערס. לעגענדעס גייען ארום אין די הייזלעך וועגן מיידלעך וואס זענען אוועק קיין בוענעס איירעס און עס האבן זיך פארליבט אין זיי שווארצע פֿירשטן, שווארצע סולטאנען, און זיי לעבן איצט ווי קיניגנס, צוליב דעם גארן אלע מיידלעך פון די הייזלעך פארקויפט צו ווערן קיין בוענעס איירעס. און ווען די סוחרים קומען פון ארגענטינע אויפקויפן סחורה, ווערט יום טוב אין דער אלטער שטאט. אלע מיידלעך פארבן זיך אפ אויף בלאנד, טוען זיך אן העלע קליידער, ווייל די נעגערס אין בוענאס איירעס האבן נאר ליב בלאנדע. מער פון אלץ איז געווען פרייליך אין רויטן וועלוועלס הייזל צווישן קאנאריקס כלות. קאַנאַריק פֿאַרקױפֿט אַלע זײַנע מײדלעך, האָט מען גערעדט אין דער אונטערװעלט. און טאַקע זײַנען אַלע קאַנאַריקס כּלות געװען אָפּגעפֿאַרבט אױף בלאָנד, און מאָטקע האָט זײ אַלע פֿאַרקױפֿט מיט אַ גרינג האַרץ. אים אַלײן האָט מען ניט צוגעלאָזט אין דער ראַזורע צו יענקעלע שערער. ער איז נאָך ניט געװען קײן סטאַטיק, קײן אָנגענומענער סוחר, אַז מען זאָל אים צולאָזן צו די אַרגענטינער סוחרים אָדער צו גדלי' גלעזער, װי מען האָט זײ גערופֿן אין געהײם. ער האט אפילו ניט געוואוסט וואו דער מארק איז. דאס געשעפט איז געמאכט געווארן דורך וועלוול דעם רויטן. סיי ווי סיי, ווי עס זאל ניט זיין, האט מאטקע געקראגן א טאש מיט הונדערטער, ווי מען האט גערעדט אין דער אונטערוועלט. א יונג האט א בייז מזל, פונקט ווען ער וויל פארקויפן זיין סחורה, קומען אן די ארגענטינער סוחרים. גדלי' גלעזער איז אראפגעפאלן אויף קאנאריק'ס בייז מזל. די גאנצע אלטע שטאט האט גערעדט אז קאנאריק איז רייך געווארן, געכאפט א גרויסע אפותיקי און מען האט אים מקנא געווען. אבער וואס וועט ער טאן אן סחורה? זארג דיך פאר אים ניט, ער וועט שוין קריגן אנדערע סחורה. גיי, ער גיט דאך אויף דאס געשעפט, ער ווערט דאך א חתן פאר חנה'לען, זי וויל דאך אים ניט. איצט וועט זי אים שוין וועלן, אז דער יונג האט נאר געלט געקראגן וועט זי אים שוין וועלן. און וואס האט ער געמאכט מיט די שפאניערן? ער האט זיי אויך געוואלט פארקויפן, נאר דער רויטער וועלוול האט ניט צוגעלאזט, ער האט מורא פארן פאלקאווניק קאמיסאר, האט איינער פארזיכערט, ער האט זיי ניט געוואלט פארקויפן, מען האט אים אנגעבאטן א סך געלט, ער האט ניט געוואלט. אזוי האט מען גערעדט אין קאפע ווארשאווסקי און אויף דער גאנצער אלטשטאט וועגן מאטקען, וועגן זיינע כלות און אלע זיי. זענען גליקלעך געווען, אלעמען האבן די ארגענטינער סוחרים גדליה דער גלעזער גליקלעך געמאכט, מאטקע האט געלט געקראגן, דער רויטער וועלוול האט שיין פארדינט, נאר מער פון אלע איז גליקלעך געווען די לעבעדיגע סחורה אליין וואס מען האט פארקויפט די מיידלעך פון די הייזלעך. אלע זענען זיי געווען בלאנד אפגעפארבט העל אנגעטון און זיי זענען שוין מער ניט ארויס אויף דער גאס געלט פארדינען, זיי האבן זיך געגרייט אין א ווייטן וועג אריין, וואו עס ווארטן אויף זיי די שווארצע פירשטן וועלכע האבן זייער ליב בלאנדע אידישע מיידלעך. זיי וועלן זיך אין די מיידלעך פארליבן, און איטליכע האט געחלומט א פרינצעסן, א פירשטין צו ווערן פון א שווארץ קיניגרייך. קאפיטל צוועלף. עס איז געקומען די צייט ווען די סחורה האט באדארפט עקספעדירט ווערן איבערן ים, האט זיך די סחורה צעוויינט און אנגעהויבן געזעגענען זיך מיט די פריינט און די באקאנטע וואס זי האט געהאט אין דער שכנ'שאפט. ביי דעם פאפירוסניק אין הויז איז געווען יום כיפור. די מיידלעך זענען געקומען געזעגענען זיך מיטן פאפירוסניק'ס קראנקער יידענע, די מיידלעך האבן געוויינט און מען האט איינס דעם אנדערן זיך אנגעוואונטשן אלדאס גוטס, עטס זאלט מיך ניט פארגעסן אויף יענער זייט ים, אז עטס וועט בשלום אהין קומען, זאלט עטס געדענקען מיך דא מיט מיינע קינדער. אייך פארגעסן גענענדעלע, איר זייט דאך אונז בעסער געווען ווי א לייבליכע מאמע, האט זיך די סחורה פונאנדער געוויינט, קיינמאל ניט אייך פארגעסן. גענענדל לעבן, באהאלט עס פאר די קינדערלעך. האבן די מיידלעך איר אריינגעטראגן זייער וועש און קליידער, און אוועקגעגעבן אלץ וואס זיי האבן ניט מיטגענומען. נאר איינע האט גארניט אוועק געגעבן, דאס איז די לאוויטשערין וואס האט זיך געזאמעלט איר אויסשטייער און געהאלטן איר קאסטן וועש. ווי ווילסטו פירן אזא קאסטן וועש איבער דער גרעניץ? וואס טויג דאס וועש איבער דער גרעניץ? דארט אויף יענער זייט קריגט מען וועש שפאט ביליג, האבן איר די מיידלעך אויסגערעדט. זי האט אבער ניט געוואלט הערן. וועש קומט אומעטום צוניץ. ניט געוואלט פארקויפן, ניט געוואלט אוועקגעבן. עס האט זיך איר געדאכט אז ווען זי וואלט אוועקגעגעבן דעם אויסשטייערוועש וואלט זי אוועקגעגעבן די האפענונג אמאל חתונה צו האבן און פירן אן אנשטענדיג לעבן. דער קאסטן וועש, די ליילעכער האנטעכער טישטעכער און איבערציערס, איז געווארן ביי דעם מיידל דער סימבאל פון איר ריינקייט, פון איר האפענונג, און זי האט דעם קארב וועש געהיט און מיטגעפירט דאס אומבאפלעקטע ווייסצייג אהין אין דעם שווארצן קיניגרייך, וואו זי האט זיך געקליבן ווערן א פירשטין פון א שווארצן פרינץ. אז איר וועט נאר בשלום אריבערקומען די גרעניץ, למען השם א קארטל, מיר און די קינדערלעך! האט זיי די קראנקע פאפיראסניצע צום לעצטן מאל נאכגעשריגן. די קינדערלעך זײַנען געפֿאַלן די מיידלעך אויפֿן האַלדז, אַרומגעכאַפּט זיי און באַוויינט מיט אמתע קינדערשע טרערן די גוטע מומעס. און דאָס גאַנצע געסל האָט באַגלייט מיט רחמנותדיקע בליקן די אָפּגעפֿאָרענע מיידלעך. אַלע האָבן געוווּסט וווּהין מע פֿירט זיי. פֿיל האָבן זיי באַדויערט, ניט איבער דעם שרעקלעכן גורל וואָס איז זיי באַשערט אין דער ווײַטער מדינה, נאָר איבער דער לאַנגער רײַזע איבערן גרויסן ים, פֿאַר וועלכן אַלע האָבן מורא געהאַט. פיל האבן זיי מקנא געווען און געוואונטשן זיך צו זיין אויף דעם ארט פון די מיידלעך וואס פארן אפ אין א לאנד וואו מען שארט גאלד אין די גאסן און וואלטן אליין געפארן ווען זיי וואלטן נאר אויף הוצאות געהאט און אלע האבן געוואונטשן אז זיי זאלן בשלום דערגרייכן דאס לאנד פון דער שווארצער הערשאפט. מאטקע איז דערווייל אויס קאדעט געווארן און איז דער אנשטענדיגער מענטש. ער קליידט זיך שוין ציווילנע, ניט פּאָ-קאַדעטסקו, ווי יעדער יונגער מענטש, אין אַ נײַעם אָנצוג, אַ קראַג מיט אַ שניפּס און אַ גאָלדענעם זייגער, און שפּאַצירט איבער די געסלעך פֿון דער אַלטער שטאָט. און מאָדנע! קוים איז די אַלטע שטאָט געוואָר געוואָרן, אַז מאָטקע האָט געלט, אַז מאָטקע האָט געכאַפּט די שיינע אַפּותּיקי פֿון די בוענאָס-אײַרעסער סוחרים, אַז מאָטקע איז געוואָרן אַ מענטש מיט מענטשן צוגלײַך, האָבן אַלע אױפֿגעהערט פֿאַר אים צו שרעקן זיך, פֿאַר אים מורא צו האָבן. געשעמט האָט מען זיך נאָך מיט אים. עס װאָלט קײנער פֿון די שײנע בעלי-בתּים אים ניט אָפּגעשטעלט און גערעדט מיט אים. נאָר אַז עס איז אַראָפּ פֿון אים די מיסטעריע, װאָס האָט אים געהאַט אײַנגעהילט, װען ער איז געװען דער בעל-הבית איבער די מײדלעך, װען איטלעכער אין געסל האָט געציטערט פֿאַר קאַנאַריקן און אים אָפּגעטראָטן דעם װעג, איצט האָט מען אים שוין ניט אויסגעמיטן. אַז ער איז אַרײַנגעקומען אין אַ געשעפֿט עפּעס קויפֿן, איז מען שוין ניט אַנטלאָפֿן פֿון אים. מאָטקע איז געוואָרן אַן אײַנוווינער פֿון דער אַלטער שטאָט, און מענטשן האָבן אים געהאַלטן פֿאַר גלײַך מיט זיך. אין קאַפֿע וואַרשאַווסקי איז מאָטקע ניט אַרײַנגעקומען. ער האָט זיך געשניטן אויף אַן אָרנטלעכן מענטשן. דאָך האָט ער חנה'לע ניט אָפּגעלאָזט פון אויג. ער האָט זי אָפּגעוואַרט אין די אָוונטן, ווען זי האָט די ברידערלעך געגעבן צו עסן אין קיך, אַריינגעגנבעט זיך אין הויף אַריין און אַריינגעקוקט דורכן פענצטער. האָט ער נאָר דערזען דעם שוואַרצן קאָפּ אירן, די לאַנגע לאָקן, וואָס לאָזן זיך איר אַראָפּ איבערן אַקסל, האָט אים אַרומגענומען אַ רינגקייט. ער האָט אין דעם שװאַרצן קאָפּ האָר אירן געזען זײַן גאַנץ לעבן, װאָס ער האָט זיך אױסגעחלומט, װי עס װעט אױסזען אין דער צוקונפֿט, און דער קאָפּ איז געװאָרן פֿאַרבונדן מיט נאָך עפּעס, װאָס איז אים זײער טײַער געװען פֿון זײַן פֿאַרגאַנגענעם לעבן. חנהלעס קאָפּ האָר האָט אים דערמאָנט אין זײַן מאַמעס פּנים. ער האָט זיך נישט געקענט פֿאָרשטעלן חנהלען אָן דער מאַמען. די צוויי נפשות, חנה'לע און זיין מוטער, זענען ביי אים געווארן איינס, און ער האט זיי ביידן ליב געהאט ווי איין נפש. מאטקע'ן האט איצט פארדראסן וואס חנה'לע זיצט אין קאפע ווארשאווסקי און באדינט דעם סארט מענטשן וואס קומען אהין אריין. מאָטקע האָט מיט אַ מאָל דערפֿילט די גאַנצע מיִעסקײט פֿון געסל און פֿון קאַפֿע װאַרשאַװסקי, און ער האָט געװאָלט, אַז חנהלע, זײַן חנהלע, זאָל זײַן װײַט אַװעק פֿון דאָרט. ער האָט געװאָלט, אַז די מוטער זאָל זי באַהאַלטן בײַם פֿעטער, װי מען האָט זי געהאַט באַהאַלטן פֿאַר אים, און קײנער זאָל ניט קענען צוקומען צו איר, קײנער זאָל ניט װיסן, װוּ זי איז, אַפֿילו ער אַלײן זאָל ניט װיסן, װוּ זי איז. אַ שדכן צו מלך קאַפֿעמאַכער חנהלעס פֿאָטער האָט ער נאָך ניט געװאָלט שיקן, עס איז אים נאָך געשטאַנען אין װעג די שפּאַניערן. די שװאַרץ-חנעװדיקע דראָטנגײערן האָט זיך נאָך געפֿונען אין דעם הײַזל, און דער פּאָלקאָװניק-קאָמיסאַר איז איטלעכן אָװנט געקומען צו איר צו גאַסט. מאָטקעס האַרץ איז צעריסן געװאָרן צװישן די צװײ מײדלעך, חנהלען און דער שפּאַניערן. ער האָט די שפּאַניערן ניט געקענט פֿאַרקױפֿן אַזױ גרינג, װי די אַנדערע מײדלעך. יענע מײדלעך זענען בײַ אים געװען סחורה. די דראָטנגײערן איז געװען משפּחה. אַ לעבעדיקער מענטש. זײַנס אַ מענטש. ער האָט עס געפֿילט און גערעכנט זיך מיט דעם געפֿיל, ער האָט אָבער געװוּסט, אַז חנהלען װעט ער ניט קענען האָבן, סײַדן נאָר ער װעט פּטור װערן פֿון דער שפּאַניערן, װען זי װעט זי אױסרײַסן פֿון זײַן לעבן. און חנהלען האָט ער געװאָלט האָבן מער פֿון זײַן לעבן. דאָס איז איצט געװען זײַן אַמביציע, זײַן שטאָלץ, צו האָבן אַ װײַב, אַן אײגן װײַב און אַן אײגענע מוטער, װי יעדער אַ מענטש האָט, דערפֿאַר װאָס אַלע האָבן זיך פֿאַרנומען אױף אים. און צו חנהלען האָט ער געװאָלט קומען מיט אַ רײן האַרץ און רײנע הענט. לאַנג האָט ער געקעמפט מיט זיך, ביז איין מאָל איז ער געקומען צו דער שפּאַניערין און איר אַלץ פאַרטרויט. ער האָט גערעדט צו איר ווי אַ ברודער צו אַ שוועסטער, ווי אַ מענטש צו אַ מענטש. ער האָט איר אַזוי געזאָגט, מאַרי, מיר מוזן זיך צעשיידן. איך גיי אַוועק פון דאַנען. וואָס רעדסטו, מאָטקע? האָט דאָס מיידל אים אָנגעקוקט מיט שרעק. וועסט חתונה האָבן, יאָ? יא, האט מאטקע געענטפערט, פארוואס? איך ווייס ניט, איך מוז, איך וויל, איך קען ניט אנדערש. דאס מיידל האט אים אנגעקוקט, דער פארלאנג נאך חנה'לען איז געלעגן אין זיינע אויגן. זיינע אויגן זיינען אים פארטרערט געווארן, דאס מויל אויסגעקרימט און די נאז בלייך. דאָס מיידל האָט אים זייער ליב געהאַט. זי האָט זיך ניט געקענט אײַנהאַלטן, האָט זיך געוואָרפֿן אויף אים און אַרײַנגעביסן זיך אין זײַנע ליפּן מיט אירע קרומע שאַרפֿע צענדלעך. מאָטקע לעבן, איך וועל דיך ליב האָבן, וואָס דו זאָלסט ניט טאָן. האָב מיך יאָ ליב, האָב מיך ניט ליב, איך ווייס, מײַן לעבן איז בײַ דיר אין די הענט. דו קענסט מיך מסר'ן פאר'ן פאלקאווניק קאמיסאר אז איך האב קאנאריקן געהארגעט אז איך הייס אן אנדער נאמען אז איך האב א פאלשן פאספארט? גיב מיך ארויס אז דו ווילסט, נאר חתונה האבן וועל איך מיט חנה'לען אפילו אז איך זאל וויסן יונגערהייט אין דער ערד צו פוילן. איך וויל חתונה האבן מיט איר, דערנאך קענסטו מיר קיין סיביר אויף קאטארזשנע ראבאטע שיקן אז דו ווילסט, נאר חתונה האבן מיט חנה'לען וועל איך.

די נאַכט גנבֿע זי און גיב זי אין אַ הײַזל אַרײַן. מיר װעלן אין אײנעם זײַן אין אײן הײַזל. מען װעט דיר אַ סך געלט געבן פֿאַר איר. מיר װעלן דיך בײדע ליב האָבן. װעלן בײדע אַרבעטן פֿאַר דיר. מאָטקע איז בלײך געװאָרן. דאָס האַרץ האָט אים אָנגעהױבן שלאָגן. אָפֿט מאָל האָט ער טאַקע געקלערט אַזױ צו טאָן. געקלערט און ניט דערוועגט זיך צו קלערן. טיף אין זיך האט ער דאס געטראכט און איצט זאגט זי זיינע געדאנקען ארויס. ער האט געשוויגן. אין זיין הארץ האט געקעמפט דער יצר טוב מיט דעם יצר הרע. איך וועל זי אנרעדן. איך ווייס שוין ווי אזוי מיט איר צו רעדן. איך וועל שוין אזוי מאכן אז זי וועט באשטיין. וועסט זען. זי וועט באשטיין. האט די שפאניערין ווייטער גערעדט. ער האָט מיט אַ מאָל דערזען זײַן מאַמע, די רױטע זלאַטע, װי זי זיצט און פֿאַרריכט אים די הױזן, און ער ליגט אַ נאַקעטער אין װינקל קעלער. מען האָט אים געשלאָגן, צעבײלט ליגט ער און װײנט און קוקט אױף דער מאַמע, װי זי נײט אים די הױזן. ער האָט איצט געזען איר פּנים װי דענסטמאָל, געזען װי עס רינען די טרערן פֿון אירע אױגן אױף איר אײַנגעשרומפּן, ווי אַ זויל, אויסגעהאַקט פּנים, ווי די ליפּן זײַנען בײַ איר פֿאַרטריקנט און די אָדערן פֿון איר האַלדז ציִען זיך און ציִען זיך, ווי בײַ אַ הון, און זי פֿאַרגלעזט די אויגן פּונקט ווי אַ הון, וואָס דער שוחט האָט אַרײַנגענומען אין זײַנע קני, אײַנגעבויגן דעם האַלדז און וועט עס באַלד שעכטן. און ער ווייסט ניט ווי אַזוי דאָס איז געוואָרן, חנהלע איז געוואָרן זײַן מאַמע און זײַן מאַמע, חנהלע. ביידע. עפּעס איין נפֿש, איין מענטש, און װעט ער חנהלען שלעכטס טאָן, װעט עס פּונקט אַזױ זײַן, װי ער װאָלט דער מוטער שלעכטס געטאָן. זײַן מוטער שלעכטס טאָן! דער געדאַנק האָט אים אַזױ אױפֿגעקאָכט, אַז ער האָט אַלץ פֿאַרגעסן. ער האָט געװוּסט, אַז זײַן לעבן איז אין מערים הענט, נאָר ער האָט נישט געקוקט דערױף, און מיט אַ געשרײ האָט ער געגעבן אַ טופּע מיטן פֿוס. שװײַג! וואס מיינסטו, חנה'לע איז דא די מינוט קום! קום! קום! האט ער באפוילן. וואוהין? האט דאס מיידל געזאגט מיט אימה. וואס איז דיין עסק? וואס האסטו צו פרעגן? וואס מיינסטו, כ'וועל דיר דא לאזן מיט א פאלקאווניק, קאמיסאר וואס זאל פון דיר דאס גאנצע געלט אוועקנעמען? קום! די מינוט קום! איך וועל דיך שוין פירן אין אקוואריום! אין קאפע שאנטאן אקוואריום. א שאנסאנעטקע וועסטו ווערן. וועסטו כאטש האבן עפעס פאר דיין ארבעט. ניט פאר מיר. נ. ניט פאר מיר. איך דארף ניט דיין געלט. נאר פאר דיר, דו הערסט, זאלסט צו עפעס קומען, ניט זיך ארומוואלגערן אין הייזלעך. ער האָט פֿלינק אײַנגעפּאַקט אירע זאַכן אין קאַסטן אַרײַן, אַרײַנגעװאָרפֿן דאָס זײַדענע װעש, דאָס געװאַשענע און ניט געװאַשענע, זײַדענע קאַפֿטאַנעס, זאָקן, היטעלעך, קאַמאַשן, און געשלעפּט זי נאָך דעם זעלבן אָװנט אין קאַפֿע שאַנטאַן אַקװאַריום, װוּ ער האָט זי פֿאַרקױפֿט דעם דירעקטאָר, װי מען פֿאַרקױפֿט אַ טײַערן הונט אָדער אַ לײב-פֿערד, צװײ הונדערט און אַכציק רובל האָט ער אָפּגענומען פֿאַר איר. פארן אוועקגיין האט ער זי אנגענומען ביי דער האנט, געקוקט איר אין די אויגן אריין און איר געגעבן דאס אפגענומענע געלט. נא, נעם עס צו, איך וויל דערפון גארניט האבן פאר דיר, קויף דיר קאפעלושן. דער מויד האט עס מער פארדראסן, ווי ווען ער וואלט זי געשלאגן. זי האט אים צוריקגעווארפן דאס געלט אין פנים אריין. איך בין דיין נקבה, דו האסט מיך פארקויפט, עס איז דיין געלט, וואס גיבסטו עס מיר? מאָטקע האָט אַריינגעלייגט דאָס געלט אין קעשענע און געזאָגט אין דער שטיל, מיין לעבן איז אין דיין האַנט, אויב דו ווילסט, גיב מיך אַרויס. האָב איך זאָרג, וועל איך גיין קיין סיביר אויף קאַטאָרזשנע. די מויד האָט געשוויגן, נאָר פאַרביסן מיט אירע אויסגעטאָקטע שאַרפע ציין אויף אירע רויטע, פאַרפירערישע ליפּן. סוף פון זייט איינס קאַסעט זיבן.

איר האט נאר וואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמערסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,